די צייט פון אונזער הייליגע חזל איז געווען אז ס'איז געווען צוויי כיתות, איינע האבן געהייסן די בייתוסים און די אנדערע האבן געהייסן די צדוקים, און וואס די חזל האבן אונז געלערנט האבן זיי אלס מחולק געווען, זיי האבן אנדערש געהאלטן, און זיי האבן אנגעטון אסאך צרות פאר די חכמי חזל בימיהם. יעצט פון וואו זיי שטאמען איז, ס'דא אין פרק א' אין אבות, אין משנה ג' שטייט אזוי. אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק, ער האט מקבל געווען פון שמעון הצדיק, הוא היה אומר ער האט געזאגט אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, זאלסט נישט באדינען דעם אייבערשטן אזוי ווי קנעכט וואס זיי ווילן א שכר, אלא היו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם. יעצט. איז דער אנטיגנוס איש סוכו געהאט צוויי תלמידים, אזוי שטייט אין אבות דרב נתן אין פרק ה', אז איינער האט געהייסן צדוק איינער האט געהייסן בייתוס, און זיי האבן געלערנט פאר זייערע תלמידים אז דער אייבערשטער באצאלט נישט קיין שכר, נישט אז אונז זאל מען טון דינען דעם אייבערשטן אזוי ווי נישט על מנת לקבל פרס, נאר דער אייבערשטער באצאלט נישט קיין שכר. זענען זיי געגאנגען און זיי האבן זיך אפגעטיילט פון די גאנצע תורה און פון די גאנצע חזל פון די תנאים בימים ההם.

אין פופצן טאג אין ניסן איז דא איין גרויסע מחלוקת פון די חכמי חזל מיט די בייתוסים. יעצט ס'גייט אזוי, ס'איז געווען דעם זעכצענטן טאג אין ניסן האט מען מקריב געווען דעם קרבן עומר און ממילא דאס הייסט ספירת העומר און ממילא האט עס מתיר געווען די נייע תבואה, יעצט געשניטן האט מען עס אין מוצאי יום טוב פונעם ערשטן טאג. דאס הייסט בה אין דעם ס'איז דאך נישט געווען קיין יום טוב שני של גליות אין חוץ לארץ, האט מען עס געשניטן דעם זעכצענטן ביינאכט, דעם נאכט וואס ס'גייט צום זעכצענטן טאג האט מען געשניטן אזוי ווי א דריטל סאה פון מעל, מ'האט עס געמאלן, נאכדעם האט מען עס דרײַצן מאל דורכגעזיפט ביז מ'האט ארויסגענומען א צענטל. פון דעם בעסטן מעהל, און דאס האט מען מקריב געווען דעם זעכצענטן טאג אין ניסן. יעצט דאס וואלט אלעס גוט געווען ווייל ס'איז שוין געווען מוצאי דעם ערשטן טאג יום טוב. וויאזוי וואס געשעהט אבער אז דער זעכצענטער טאג איז שבת? האבן די חזל מקבל געווען איש מפי איש ביז משה רבינו אז מען ברענגט עס אזוי ווי יעדן קרבן וואס האט א זמן קבוע וואס דאס איז דוחה שבת און טומאה אויך טאמער רוב כלל ישראל איז בטומאה. יעצט. זאגט די משנה אין מסכת מנחות פרק י', משנה ג, כיצד היו עושים, וויאזוי האט מען עס געמאכט, שלוחי בית דין יוצאים מערב יום טוב, מען גייט ארויס פון ערב יום טוב, ועושין אותו כריכות במחובר לקרקע, מען האט געמאכט בינטעלעך, עס איז נאך געווען מחובר צו די קרקע. כדי שיהיה נוח לקצור עס זאל זיין גרינג צו שניידן. כל העיירות הסמוכות לשם, אלע שטעט ארום און ארום מתכנסות לשם, האבן זיך צוזאם געקומען, פארוואס? כדי שיהיה נקצר בעסק גדול, מען זאל מאכן דערפון א גרויס געשעפט.

די הייליגע חזל האבן געהאלטן ניין ממחרת השבת מיינט דעם אנדערן טאג פון פסח, דאס טייטש אז מען האט געברענגט דעם קרבן פסח י ד, און פסח איז ט ו, איז דעם נעקסטן טאג פון ט ו ווען ס'געפאלט אפילו אין שבת מוז מען עס ברענגען, מוז מען שניידן דעם עומר. קומט אויס יעצט פון דעם אז פסח חמשה עשר בניסן, ס'איז א זעכצענטן טאג פון ניסן, האט מען געגעבן א געוואלדיגן זעץ פאר די צדוקים ווייזן אז אונז האמיר נישט מיט אים גארנישט און אלעס וואס ער זאגט איז נישט ריכטיג און ממילא איז ווייסט מען דאך אז ס'איז אלעס ווי מ'זאגט אזוי ווי די חזל און דאס איז א מורא'דיגע זאך. די זעלבע איז געשען פופצן טאג אין תשרי, ס'איז געקומען יעצט מ'האט געדארפט גיסן וואסער, געהאט ניסוך המים, די צדוקים האבן נישט מודה געווען אין ניסוך המים, פארוואס האבן זיי נישט מודה געווען? ווייל ס'שטייט נישט ארויס מען זאל גיסן, חזל האבן עס געהאט מקובל איש מפי איש ביז משה רבינו, עס איז אויך אבער דא א דרש אין במדבר קאפיטל כ ט פסוק י ט שטייט ונסכיהם איז א מ' יתירה און דאס איז ביים צווייטן טאג, ביים זעקסטן טאג דארט אין פסוק ל א שטייט ונסכיה דאס איז א איבריגע יוד. איבעראל שטייט ונסכה, און ביים זיבעטן טאג איז דאס עיקר, אין פסוק ל ג שטייט כמשפטם מיט א ענדע מ', ס'וואלט גענוג געווען ווען ס'שטייט כמשפט, לערנען די חזל אז דאס איז מ' יוד מ' דאס איז וואסער, מכאן לניסוך המים מן התורה. יעצט אזוי ווי איך האב ענק שוין אנגעהויבן מיין שיעור, חזל האבן געהאט מקובל איש מפי איש ביז משה רבינו, ס'איז אלץ הלכה למשה מסיני, נאר כדי מען זאל מסביר זיין פון ווי דער מקור איז דערפון אז ס'האט א רמז אין די תורה האט מען אונז געגעבן א רמז, פון דעם דרש זאגט ר' יהודה בן בתירא, אבער דאס איז דרך רמז, אבער אונז האמיר געהאט אזוי מקובל, און די צדוקים האבן אנגעהויבן צו פארפירן אז ס'איז נישט דא אזא מין זאך, דעם אין די מסכת.

מזבח, ואותו היום נפגמה קרן המזבח, והביאו בול של מלח, א הייפטל זאלץ, א הויפן, א הויפן הייסט א הייפטל, א הענדפול, הענדפול אוו סאלט, דאס, טעם פארוואס מען האט עס, דעם טעם פארוואס מען האט עס געמאכט מיט זאלץ איז, נישט ווייל מען האט נישט געטארט טון די עבודה, נאר עס איז געווען דער כבוד פון מזבח, עס זאל נישט אויסזעהן צובראכן האט מען עס פראוויזאריש פארשטאפט. על כל פנים, דאס איז געווען די מעשה וואס האט זיך אפגעשפילט שמחת בית השואבה. קומט אויס אז אונז האמיר געהאט די קבלה ביז משה רבינו אז מען זאל גיסן די וואסער. וועגן דעם אז ס'איז געווען די גרויסע שמחה שמחת בית השואבה ווייל מען האט געמאכט זיכער אז מען גיסט אזוי ווי די הייליגע חזל האבן אונז געלערנט. יעצט ס'איז דא א משנה אין פרה פרק ג' משנה ז' איז שטייט דארטן. אז מ'איז געגאנגען זקני ישראל היו מקדימין ברגליהם להר המשחה, זיי זענען געגאנגען צו הר המשחה, דארט רעדט מען פון מאכן די פרה אדומה, ובית טבילה היה שם, ומטמאין היו את הכהן השורף את הפרה, מ'האט אים מטמא געווען, מפני הצדוקים ווייל זיי האבן געהאלטן שלא יהיו אומרים במעורבי שמש היה נעשית. אז זיי זאלן נישט זאגן אז מען האט עס געמאכט מיט איינעם וואס ער איז שוין דורך הערב שמש, ווייל ס'שטייט אין פסוק ואסף איש טהור את אפר הפרה, איז זיי האבן די צדוקים געזאגט אז נאר איינער וואס איז שוין אינגאנצן ריין האט שוין געהאט הערב שמש ער מעג עס טון, און די חכמים האבן געהאט מקובל אז אפילו א טבול יום מעג עס אויך טון כאטשיג ס'נאכנישט געווען הערב שמש, איז אויכעט כשר צו מאכן די פרה.

צו מ'זאל יא גיסן וואסער צו נישט, די דריטע איז ביי די פרה אדומה, און די פערטע איז ביי די קטורת. זיי האבן געהאלטן אז מ'נעמט די קטורת און מ'נעמט א פייער פאנדל, מ'לייגט ארויף קוילן פונעם מזבח און אינדרויסן גיסט מען ארויף די קטורת, און ווען מ'גייט אריין איז שוין אנגעפילט די גאנצע, די רויעך איז שוין אנגעפילט ווען מ'גייט אריין. אין דעם אוהל מועד אדער קדשי קדשים.

יעצט, די משנה ברענגט אז מען האט באשוואוירן דעם כהן גדול פאר ער גייט אריין אז ער זאל עס מאכן אזוי ווי די פיצא חזל האבן מקובל, און זיי האבן געוויינט און ער האט געוויינט ווייל מען האט דאך חושד געווען און חושד בכשרים לוקה בגופו, אבער זיי האבן עס געמוזט טון ס'זאל נישט זיין אזוי ווי די צדוקים. ברענגט די גמרא מסכת יומא דף.

מיין קינד, אף על פי שצדוקים אנו אונז זעמער טאקע צדוקים אבער מתיראין אנו מן הפרושים אונז האמיר דאך מורא פון די פרושים. אמר לו האט ער אים געזאגט, הערט ווערטער, ער האט אים געזאגט דאכט זיך כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה כי בענן אראה על הכפורת אז מיט א ענן וועל איך אראה וועל איך געזען ווערן על הכפורת קומט אויס איך מוז אריין גיין מיטן רויכען איך וויל נאך פון אינדרויסן אריין גיין מיטן רויכען.

להבדיל להבדיל אזוי ווי די חזל זענען געווען פאר זייער שיטה און ער האט עס געטון מיט אזא פרייליכקייט האט זיך געפרייט ער קען עס טון, אמרו האט די גמרא דערציילט היו ימים מועטים עד שמת והוטל באשפה ער איז געשטארבן און מ'האט אים אוועק געווארפן אין גארביטש והיו תולעים יוצאות מחוטמו עס איז ארויס געגאנגען תולעים פון זיין נאז ויש אומרים עס איז דא וואס זאגן זאגט די גמרא ביציאתו ווען ער איז ארויס אין קדשי קדשים ניגף דעמאלטס האט אים א מלאך א זעץ געטאן און ער איז געשטארבען. תנא רב חייא, כמין קול נשמע בעזרה, מען האט געהערט א קול אין די עזרה שבא מלאך וחבטו על פיו, האט אים געגעבן א מלאך האט אים א פראסק געטאן אויפן מויל, ונכנסו אחיו הכהנים, זיי האבן גע אריינגעגיין די כהנים ומצאו זיי האבן געטראפן אז ער איז געווען טויט, האבן זיי געטראפן ככף רגל עגל בין כתפיו, ווייל א מלאך האט אים א שטויס געטאן, שנאמר ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם

און ער איז געווען זייער פרייליך, גערופן אלע חכמי ישראל און זיי איינגעלאדענט פון א סעודה, האט ינאי געזאגט פאר די חכמים מאכן מיר א גרויסע סעודה, נאר אונזערע זיידעס וואס האבן געבויט די בית המקדש, דעם צווייטן זענען זיי געווען ארעם, און האבן זיי געגעסן געזאלצענע ירקות, לאמיר אונז אויך אזוי עסן, זכר צו זייער ארעמען. א שקויעך פארן אייבערשטן אז ער האט מצליח געווען אונזער וועג און היינט זעמער רייך. קיצער, מען האט ארויף געלייגט די געזאלצענע ירקות אויף גאלדענע טעלערס, און ס'איז געווען א שיינע סעודה. איז געווען דארטן א שלעכטער מענטש וואס האט געהערט צו די צו די כיתה פון די צדוקים, און ער האט געזאגט פאר ינאי, דו ווייסט די פרושים קומען דא און זיי מאכן מיט דיר א שיינע סעודה, דו ווייסט וואסארא דאבל פעיסערס זיי זענען, זיי האבן דיך נישט ליב, זיי לאכן פון דיר. בקיצור. האט זיך אנגערופן דער ינאי, וויאזוי זאל איך זען צו ס'איז אמת וואס דו זאגסט צו נישט? האט ער געזאגט, שטעל זיך אויף מיטן ציץ, דו ביסט דאך א כהן, טו אן דעם ציץ, און מ'זאל זיך מוזן אויפשטעלן, דארט האט מען דעם נאמען פונעם אייבערשטן, און אז מ'איז לעבן דעם מוז מען זיך אויפשטעלן. בקיצור, עסטו זען אז זיי ווילן נישט אפילו דו זאלסט זיין א כהן גדול. קיצור, און אזוי איז טאקע געשען, ער האט געהייסן זאל זיך אויפשטעלן ווייל ער טוט אן דעם ציץ, עס געווען דארטן איינער פון די חכמים ער האט געהייסן יהודה בן גדידיה, און ער האט געזאגט פאר ינאי המלך לאמיך דיר עפעס זאגן, ס'גענוג אז דו ביסט א קעניג ווייל דו געהערסט צו זרעו של אהרן, אבער אנטון דעם ציץ זאלסטו נישט, ווייל ס'דא א גאנצע שמועס אז דיין מאמע איז געכאפט געווארן אין מודיעין, מודיעין דאס איז דארטן די דריטע אידישע גרעסטע שטאט היינט, און א שבויה איז פסול פאר א כהונה מדרבנן, ווייל קען זיין א גוי האט מיט איר געוואוינט, און דיין טאטע האט חתונה געהאט מיט איר, קומט אויס אז דו אליין ביסט גאר א חלל, דו ביסט פסול צו זיין א כהן, נאר דעמאלס. אזוי דערציילט דער מענטש דערציילט פאר ינאי דער יהודה בן גדידיה, ער זאגט איהם אזוי, דעמאלטס האבן די חכמים געזוכט א וועג צו פסל'ן דיך פון די כהונה, זיי האבן נאר נישט געטראפן א פונקטליכן מענטש וואס ער זאל קענען זאגן יא ס'איז אמת, ממילא זיי האבן נישט געהאט קיין פונקטליכן מענטש, האבן זיי געלאזט ינאי זאל ווייטער זיין א כהן כשר, אבער יעצט אז דו גייסט און דו הייסט אונז אויפשטעלן ווייל דו טוסט דיר אן דעם ציץ, און דאס זאלסטו נישט טון, ביקאוז יו אר גאוינג א ליטעל טו פאר. און די חכמי ישראל האבן ארויסגעוואקט מיט א גרויסן כעס. קיצור ינאי המלך האט עס נישט געקענט אראפשלינגען, איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט, אז מה דאך א פשוט'ער מענטש טאר מען נישט פארשעמען, וואס האט מען מיך פארשעמט אזוי ביטער? בקיצור, איז ער געגאנגען און ער האט געהארגעט אלע חכמים אין יענעם דור, ווייל ער האט געפרעגט דעם לע, דעם אלעזר בן פועירה, דער וואס האט געוואלט אנשטעלן די שטיקל, וואס האט אנגעדרייט די גאנצע זאך, האט ער געזאגט, וואס האסטו א פראבלעם? דו קענסט זיי הרג'נען? פרעגט אים ינאי, וואס וועט זיין מיט די תורה? זאגט ער, דארפסט דיך נישט זארגן, די תורה ליגט עניוועי בקרן זוית, ווער ס'וויל עס גיין לערנען. זאגט רב נחמן בר יצחק אז דער ינאי האט אים געדארפט זאגן דו מוזט פארשטיין די תורה איז דאך וואס די חזל האבן מקובל ווייל די תורה קענסטו דאך נישט לערנען אליינס נאר לויט די קבלות חזל אבער ער האט אים דאס נישט געענטפערט ווייל דאס האט אים די כעס זייער שטארק וויי געטון און האט אים באליידיגט איז ער געגאנגען און האט אויסגעהארגעט די אלע חכמים דארט פון זיין דור די וועלט איז געווען

ינאי האט אויסגעהארגעט די אלע ערליכע מענטשן. שמעון בן שטח איז געווען א דער קעניגן פון ינאי, ינאי'ס מלכה איז געווען א שוועסטער מיט שמעון בן שטח, האט זי געהאט באהאלטן, איז ווען ינאי האט געהארגעט די אלע חכמים איז ער געווען באהאלטן, און שפעטער איז געווען נאך איינער וואס ער איז אויכעט אנטלאפן, יהודה בן טבאי. ער איז אנטלאפן אויף אלעקסאנדריע של מצרים. זיי ביידע זענען געבליבן לעבן. שפעטער ווען ס'האט זיך אפגעשטילט די כעס פון ינאי האט מען זיי צוריקגעברענגט און זיי זענען אריינגעגאנגען אין די לשכת הסנהדרין. דעמאלטס זענען געווען רוב פון צדוקים אבער מיט גרויס חכמה האבן זיי ארויסגעשטופט צוביסלעך אלע צדוקים פון סנהדרין. און מען האט אריינגעשטעלט נאר די חכמים פון די פרושים. אזא מין מלחמה איז דעמאלטס פארגעגאנגען. יעצט צוריקצוקומען האבן מיר שוין גערעדט דא פון פיר זאכן, דער עומר וואס דאס איז חמשה עשר בניסן, ט' ז' ניסן, מען לערנט זיך ארויס ט' ו' ט' ו' פון חג המצות, און די צווייטע איז האבן מיר גערעדט פון שמחת בית השואבה וואס דאס געשעהט דעם זעכצעטן טאג פון.

שהוא הצדוקי דפרה שבא ונגע בו רבי יוחנן בן זכאי, אז דאס וואס אונז האמיר גערעדט פון פרה פון דעם פון דעם כהן וואס ער האט געדארפט מאכן די פרה אדומה, רבי יוחנן בן זכאי האט אים אנגערירט ער זאל טמא ווערן כדי להוציא מלבן של צדוקים נעשית במעורבי שמש, הוא דער זעלבער שניסך ברגליו, און אויך איז דא א קטורת של יום כיפור, ס'איז דער זעלבער מענטש.

אביסל ענדיגן וועגן די וואסער גיסעכץ און נאכדעם וועלן מיר צוקומען די העכערקייט פון די אלע זאכן. קודם וויל איך זאגן אז ווען ס'איז געווען אין בית המקדש און ס'איז געקומען סוכות איז געווען קודם כל מ'האט געדארפט מאכן א סוכה די מצוה ד' מינים און נאכדעם איז געווען אין בית המקדש אז מען האט געלייגט ערבות אין בית המקדש, מען האט עס ארום געשטעלט אויף די זייטן פון מזבח, און נאכדעם איז געווען די ניסוך המים. יעצט די ערשטע צוויי מצוות פון מאכן סוכות און אויכעט פון ארבעה מינים שטייט קלאר ארויס אין חומש אין ויקרא כ.

שטייט אז ביים זעקסטן טאג ביום השישי במדבר קפיטל כ ט פסוק ל א שטייט ונסכיה רעדט מען מיט צוויי מיני געגיסעכצער בשני ניסוכין הכתוב מדבר אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין אזוי שטייט אויכעט אין די גמרא אין מסכת תענית דף ב' עמוד ב' ברענגט עס אין נאמען פון רבי עקיבא און אויכעט אין מסכת ראש השנה דף טז עמוד א' שטייט מפני מה אמרה תורה נסכו מים בחג, מפני שחג זמן גשמי ברכה, אזוי זאגט דער רי"ף און דער ראש, דאס איז די גירסא פונעם רי"ף און פונעם ראש, און די זעלבע שטייט אויך אין מסכת ראש השנה דף ב' עמוד א', ובחג נדונים על המים, אמר הקדוש ברוך הוא נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי ברכה. יעצט לאמיר צוקומען וואס מען דארף ארויסקריגן פון דעם יום טוב. די גמרא ברענגט אין מסכת סוכה דף לז עמוד ב' אז מען טוט מיטן לולב און דעם אתרוג מוליך מביא ארויף און אראפ אזוי ווי איך האב שוין פריער געזאגט ס'איז דא שיטות וואס זיי האלטן וויאזוי מען מאכט יעדע זאך איז רבי נחמן פון ברסלב ברענגט אין ליקוטי מוהרן אז אין סימן ה' אז דורכן פגם המשפט ווערט נתמעט די פרנסה זאגט ער וואס הייסט פגם המשפט? זאגט ער פגם המשפט הייסט אז א איד האט טענות צום אייבערשטן, רבונו של עולם קוק הער, כ'האב חתונה געהאט, א דירה האב איך נישט, כ'האב נישט צו צאלן דעם רענט, איך בין אין ערגעץ נישט, איך מאך קינדער, אויף וועמענס חשבון, וואס גייט דאס זיין, כ'האב נישט צו צאלן שכר לימוד, בעסיקלי ווען איינער שטעלט זיך צו היינט חתונה צו האבן גייט ער חתונה האבן אז ער איז א שקרן און א גנב און ער גייט גנב'ן אביסל פוד סטעמפס און מעדיקעיד, שרייט ער צום רבונו של עולם, רבונו של עולם דו האסט געהייסן חתונה האבן, סאו.

און דאס קומט פון חסרון הפרנסה, קומט פון טללים רעים, עס איז אלעס וואס דו האסט אנגעארבעט אלע יארן, עס איז נישט דעם אייבערשטנ'ס שולד, זאגט ער, און מיט דעם וואס מען שאקלט דעם לולב, און ער זאגט דאס זעלבע איז מיט'ן אויפהייבן דעם עומר, מען האט אויפגעהויבן דעם עומר האט מען'ס אויכעט מוליך מביא אזוי ווי דעם לולב, זאגט ער, דורך דעם טוט מען מאמת זיין אז דער אייבערשטער טוט ריכטיג, און דאס איז תיקון המשפט.

זאגט רש"י ווייסט וואס דאס איז די פשט אז שאין לבריותיו עליו כלום מען האט נישט קיין שום טענה אויפן אייבערשטן פארוואס זאגט רש"י כי ישרים משפטיו ואין לשום בריה עליו יתברך כלום אונז האמער טענות צום אייבערשטן וואלסט נישט געוואלט הערן וואס דער אייבערשטער האט טענות צו אונז און יעדער ווייסט דאך וויאזוי ער האט זיך אויפגעפירט בקיצור ר' נחמן איז מסביר אז דער פגם הברית דאס איז די גרעסטע חורבן.

אז די אלע יארן וואס דו האסט געטשיט און געזינדיגט אין די זייט, אפילו אלס בחור, און און בפרט אלס אינגערמאן, די אלע זאכן מוזטו אנהייבן מתקן זיין, און דורך די ד' מינים פון דעם מוליך און מביא קען מען עס מתקן זיין. איך געדענק, דער סיגעטער רב האט אמאל געהייסן אלע אינגעלייט וואס איז נישט געווען קיין פרנסות דעמאלטס מיט אסאך יארן צוריק, געהייסן אלע אינגעלייט זאלן אראפ גיין מיט די זעקסטע הקפה טאנצן, ער האט נישט געמיינט זאלסט טאנצן, ער האט געמיינט זאלסט דיך אונטער עס קען דאך זיין זאלסט טאנצן אבער זאלסט דיך אונטערנעמען די זעקסטע הקפה דאס איז יסוד מיט דעם איז מען מתקן דעם גאנצן יאר און דעם גאנצן לעבן אלעס וואס מען האט אפגעטון די ניסוך המים ס'א מחלוקת אין די גמרא צו די שיטן וואס מען האט אראפגעגאסן די וואסער מיט די וויין, צו דאס איז באשאפן געווארן מששת ימי בראשית, צו דוד המלך האט עס געמאכט. איין מאן דאמר האלט אז דער אייבערשטער ווען ער האט באשאפן די וועלט האט ער שוין געמאכט די פייפס אז מען זאל קענען אראפגיסן וואסער מיט וויין, ביי יעדן קרבן נישט נאר סוכות האט מען אראפגעגאסן וויין, און יעצט גיסט מען וואסער אויכעט, ווייל מים איז מצמיחים כל מיני תענוג.

א קוואל וואס האט אויסגעטריקנט שוין פול מיט ערד מיט בלאטע, קען מען אויפלעבן, אונז קען מען נאך צוריק ווערן א מעין יוצא מבית השם, אונז קען מען זיך צוריקקערן דורך די געוואלדיגע גיסעכצער פון די וואסער, און בפרט נאך פון די וויין. יעצט ווען אונז גיסט מיר אראפ די וואסער, ווי ווייט גיסט מיר אונז אראפ? די גמרא זאגט אז דוד המלך האט געגראבן די שיתין,

ממילא האט ער נישט געוואלט זאגן גארנישט. איז במילא האט דוד המלך געזען דא פארפאלן גיין טויזנטער און טויזנטער נשמות, האט אים דוד המלך געשאלטן, ווייל ער האט געוואלט אז אפילו דוד המלך זאל חלילה נישט קענען תשובה טון אויפן עוון פון בת שבע, אזוי ווי חס ושלום ס'איז נישט דא מער קיין שום האפענונג, האט אים דוד המלך געשאלטן, ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן, קודם כל האב איך דאך נישט געזינדיגט מיט בת שבע, אזוי ווי די גמרא זאגט אין מסכת שבת דף נ ו עמוד ב, און אפילו ווען יא איז דאך דאס געווען להורות תשובה לרבים, אז דו זאגסט מיר נישט צו איך מעג אפשטעלן יעצט דעם תהום איז דאך א ענדע פון די וועלט, איז די סוף האט ער געמאכט א קל וחומר פון זיך אליינס, אז מה דאך צו מאכן שלום בין איש לאשתו זאגט די תורה שמי שנכתב בקדושה מעג מען אויסמעקן, כל שכן נאך אין אזא צייט ווי יעצט ווען די גאנצע וועלט שטייט. אונטערצוגיין. דאס איז אויך ווי די גמרא זאגט אז ווען איינער פילט אן גרונם של תלמידי חכמים יין איז אזוי ווי ער איז מנסך וויין אויפן מזבח, פארוואס? ווייל ס'גייט אראפ ביז צום נידריגסטן פלאץ, ווייל דער תלמיד חכם קען אויפהייבן דעם גרעסטן בעל עבירה, און דער, אן אמת'דיגער תלמיד חכם, נישט די פעיקערס. יעצט, דער מדרש ברענגט אין פרשת וישלח, אין פרשה עין ח', כל אותן השנים די אלע יארן שעשה יעקב אבינו בבית קייל איז יעקב אבינו געווען אין בית קייל לא נמנע מלנסך האט ער אייביג געגאסן פארן אייבישטן וואסער וואס איז געווען דער וואסער דער וואסער איז געווען אז דער אייבישטער זאל אלץ געדענקען אז יעדער מוז האבן א תיקון און מען זאל קיינעם נישט ארויס ווארפן פון כלל ישראל אמר רב חנא זאגט רב חנא כל מי שיודע כמה נסכים ניסך יעקב אבינו בבית קייל יודע לחשב את מי טבריה. אז טאמער איינער וויל וויסן וויפיל וואסער יעקב אבינו האט געגאסן, קען ער אויסרעכענען וויפיל וואסער ס'איז דא אין טבריה. עס זאגן דארטן די מפרשים, אזוי ווי ס'איז נישט מעגליך משער זיין דאס וואסער פון טבריה, אזוי איז נישט מעגליך צו וויסן וויפיל נסכים יעקב אבינו האט געגאסן. ס'הייסט דאס האט זיך שוין אנגעהויבן ביי יעקב אבינו'ן אז ער זאל מתפלל זיין,

שמותן של גרים כיין נסך שנקרב על גבי המזבח, ס'איז ביי מיר אזוי געליבט די נעמען פון די גרים אזוי ווי דער גוטער וויין וואס מ'איז מנסך אויפן מזבח, ווייל דורך דעם וואס מ'גיסט וויין און וואסער ביים מזבח ברענגט מען ארויף די נידריגסטע נשמות, אפילו נשמות וואס זענען אויסגעמישט צווישן גוים ברענגט מען זיי ארויף זאלן זיך קענען מגייר זיין, ס'גייט אין זיי אריין אזעלכע ניצוצין פון קדושה. ביז זי קומען צוריק צו כלל ישראל. יעצט, אונז האמיר דאך נישט קיין וואסער צו גיסן, און וויאזוי מאכן מיר אונז דעם תיקון פון שמחת בית השואבה? קען מען אפשר זאגן ס'שטייט אמר רבי יהושע בן לוי למה נקרא שמה בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש, ס'א ירושלמי מסכת סוכה פרק ח' הלכה א'. יעצט זאגט ווייטער דער ירושלמי. יונה בן אמיתי נכנס לשמחת בית השואבה ושרתה עליו רוח הקודש, יונה בן אמיתי איז אויך דארט אריין געגאנגען שמחת בית השואבה עס האט אויף אים גערוהט די רוח הקודש, און ווי קומט דא אריין יונה בן אמיתי? דער תירוץ איז זייער פשוט, דער ענין פון ניסוך המים איז געווען, דער רש"י ברענגט עס און דער רמב"ן רבינו בחיי ויקרא אין ויקרא קפיטל ב' פסוק י"ג וואו דער אייבערשטער האט געזאגט,

פון דעסטוועגן דאך האט עס א הבטחה מ'וועט נעמען אויפן מזבח פון דעם וואסער. יעצט, יונה בן אמיתי ליינט מען יום כיפור די גאנצע מעשה, ס'איז א גאנצע אריכות. וואס איז די גאנצע מעשה פון יונה בן אמיתא? וואס איז אינטערעסאנט צו וואס נינוה גוים האבן תשובה געטון? אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אין חלק ב', דף קצ"ט עמוד א', אז יונה בן אמיתי איז יעדער איד איז יונה בן אמיתי. יונה בן אמיתי איז די נשמה מלשון לא תונו.

און עס קומט יעצט אזא התעוררות פון וועלן זיך צוריק קערן צום רצון השם, ווייל די וואסערן האבן אויך געשריגן די זאך, וואס האבן זיי געשריגן? אז אונז ווילן מיר אויך זיין לעבן דעם אייבערשטן, אנן בעינן למהוי קדם מלכא, און דער צי וואס זיי ווילן ציען צום אייבערשטן, דער צי מאכט אונזער נשמה זאל אויך וועלן ציען צום אייבערשטן, און בפרט נאך ווען ס'קומט אזא הייליגע צייט, ווי סוכות וואס היינט איז דאך נישטא קיין ניסוך המים, אבער ברוחניות ווערט דאך געטון די אלע עבודות, איז דאס וואסער ציט צוריק ארויף צום אייבערשטן איז אונזערע נשמות ציען אויך צוריק ארויף צום אייבערשטן, איז יעצט איז א צייט פון א געוואלדיגע התעוררות, זאל וועלן טון וואס דער אייבערשטער וויל, יונה בן אמיתי וואס ער האט געטון נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן. אונז זעמער פויל, מען וויל נישט. און נאכדעם טאמער איז געלונגען אז די נינוה האט תשובה געטוהן, זאגט יונה טוב לי מותי מחיי. ניין ניין ניין רבותי, מען דארף זיך צוריק קערן צום אייבערשטן מיט א שמחה. און נאכדעם איז דא נאך א זאך. אונז דארף מען זיך אויסגיסן דאס הארץ פארן אייבערשטן. דער אתרוג איז דער הארץ. זעט אויס ווי א הארץ. אונז דארף מען אונזער אייגענע נסכים ברענגען צום אייבערשטן. און אז דער אייבערשטער וועט זעהן אז אונז וויל מער, וועט ער אונז אריינלייכטן אז אונז זאל מער קענען אם ירצה השם טוהן זיין רצון.

און מיט די ד' מינים, און מוליך, און מביא, און למעלה און למטה, מיט דעם לולב טוט מען אלעס פאררעכטן, אזוי ווי עס איז דא ניסוך היין און ניסוך המים, און ערבות ארום דעם מזבח. דער אייבערשטער זאל העלפן, מען זאל טון זיין רצון, און ער זאל אונז מקבל זיין אונזערע מצוות ומעשים טובים פון דעם חודש ירח האיתנים, א שטארקער חודש האט מען זיך פון. אוי אסאך מצוות און דער אייבערשטער זאל אונז שוין אויסלייזן פון אונזער גלות, אונז געבן פרנסה און ער זאל אונז גאר אויסלייזן פון דעם שעבוד מלכות.
און וואס זאגט דער רמב ם אין הלכות לולב פרק ח' אין הלכה י ב, אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהם ס'א מצוה מ'זאל זיך פרייען אין אלע מועדות בחג הסוכות היתה במקדש יום שמחה יתירה פארוואס שנאמר ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים. יעצט, וכיצד היו עושין ערב יום טוב הראשון היו מתקנין במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה כדי שלא יתערבו אלו עם אלו, געמאכט עקסטערע פאר פרויען אויבן און פאר מענער אונטן, זאלן זיך נישט אויסמישן, מתחילין לשמוח ממוצאי יום טוב הראשון, וכן בכל יום ויום מימי חול המועד מתחילין, מאחר שיקריבו תמיד של בין הערבים, לשמוח לשאר היום עם הלילה, מ'האט זיך געפרייט נאכן תמיד של בין הערבים, דעם רעשט פונעם טאג

הלכה י ד מצוה להרבות בשמחה זו, זאגט דער רמב ם ולא היו עושין אותה עם הארצים וכל מי שירצה, נישט יעדער האט עס געמעגט מאכן אין בית המקדש, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות וסנהדרין וחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדין ומספקים מנגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות, זיי האבן זיך געפריידט און געטאנצט, אבל שאר כל העם אנשים ונשים כולם באים לראות ולשמוע,

טאנצן האט נישט געטאנצט עם הארצים און ווער ס'האט געוואלט, נאר גדולי ישראל, ווייל אסאך מאל בחורים טאנצן אויף חתונות און שיכור'ן זיך אן, דער טאהש'ער רבי האט מיר אמאל געזאגט, דערציילט פאר רבי ישראל משה מיט מיר, אז ער טרינקט נישט קיין וויין, טאהש'ער רבי האט נאר געטרינקען גרעיפ דזשוס וואס מ'האט אליינס אויסגעדריקט, האט ער מיר אמאל געזאגט, איז רבי ישראל משה האט אים געפרעגט פארוואס, האט ער געזאגט, ווייל ווען נישט, ווען כ'האב התלהבות, ביים דאווענען צובי, איז דאך עס די וויין, איז דאס נישט איך. איך דארף האבן די התלהבות. קומען בחורים אויף חתונות, מען טאנצט, מען האלט שוין אויף דראגס, עס טוט זיך א געטאנצעכץ, נאנאנאנאנא, זאגט די רמב ם זייער קלאר ולא היו עושין אותה עם הארצים וכל מי שירצה, איז אין הלכה ט ו זאגט די רמב ם השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה, מען זאל זיך פרייען מיט עשיית המצוה באהבת הקל שצוה בהם עבודה גדולה היא וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו, איז ראוי מען זאל.

איך לאז מיך שלאגן, קוקט'ס איך וואוין דא אין דער פרעמד, האב איך שוין געהאט אן אייניקל די וואך, מ'האט געגעבן א נאמען, יעדער איז זיך צאמגעקומען, איך זיץ דא אין דער פרעמד, פארוואס? ווייל איך לאז מיך שלאגן, פארוואס? ווייל איך וויל די קינדער זאלן זיין סעיף, הוא הגדול המכובד העובד מאהבה, ער איז א גרויסער און ער איז מכובד און ער הייסט ער טוט מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר, דוד המלך זאגט, ונקלותי. עוד מזאת, והייתי שפל בעיני, דאס איז א פסוק אין שמואל ב' קפיטל ו' פסוק כ"ב, ואין הגדולה והכבוד, נישט דא קיין גרויסקייט און כבוד אלא לשמוח לפני ה', שנאמר והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'.